נאר איך האב געוואלט באגינען דאווענען מיט א מנין, בין איך געגאנגען אין קלויז, איז זימל פרנס ארויס אויף מיר אז איך בין א שעפס, צי א מין, חלילה, און נאך אזעלכע זאכן. אז איך האב אים נישט געענטפערט, האט ער אנגערייצט אויף מיר די מתפללים און זיי האבן מיך צושלאגן.

און געטראכט האט ער וועגן דעם זכר פון חורבן בית המקדש וואס יעדער איד לאזט איבער אין זיין הויז, ער האט זיך דערמאנט אין דעם וואס ער האט געפילט מיט א טאג פריער ביים בעט פון דעם פארוואונדעטן זביגניעוו פיערלא, און ביים פארענדיגן אנקלאפן די מזוזה איז ער געבליבן שטיין מיט אראפגעלאזטע הענט. ס'קען נישט זיין אזא שטארק פארגעפיל צוליב גארנישט האט ער געטראכט.

אלכסנדר האט זיך געקענט שטעלן אויפן קאפ און זיך איבערקאטשען קאזשעלקעס. יצחק האט אים געוואלט נאכמאכן און נישט געקענט. ער איז יעדעס מאל געפאלן אויף א זייט ווי ער וואלט געווען פון בליי. דאס זעלבע איז געשעהן מיט שמחה'ן. יעדעס מאל ווען די קינדער זענען שווער געפאלן אויף א זייט האט עס ביי זעלדען ארויסגערופן פרייליכקייט, עפעס א געפיל אז דאס איז דער שענסטער טאג פון אסאך טעג.

זאל די צרות פון דיין פאלק נעמען אן עק. זעלדע האט אריינגענומען דאס פנים אין איר האנטפלאכן, און מיט צערודערטער שטילקייט איינגעאטעמט איר אייגענע ווארעמקייט, ווי פלוצים האט א בראזג געטאן דער קלאנג פון אן אויסגעשלאגענער שויב, און אויפן דיל איז מיט א טעמפן קלאפ אראפגעפאלן א שווערע זאך.

אליעזר איז אנגעלאפן. א פלעדערמויז האט אויסגעשלאגן א שויב איז זעלדע א צעשראקענע ארויפגעפאלן אויף דער ברוסט פון איר מאן. א פלעדערמויז? האט ער זיך געוואונדערט. נישט אפלאזנדיג זעלדען האט ער זיך מיט איר צוזאמען דערנענטערט צום פענסטער. זיין פיס האט זיך אנגעשלאגן אין א הארטער זאך. ער האט זיך אראפגעבויגן און אויפגעהויבן א שטיין.

די מגיפה אין אונזער הייליגער קהילה איז מחמת די חטאים פון די סטיגאטערס און מסיתים, די קארלינער מינים, וואס האבן זיך מתייחד געווען מיט די סטרא אחרא דעם מעזריטשער מגיד.

אין דעם פארנאכט פון יענעם טאג האבן לייט מיט שטיינער אויסגעשלאגן די שויבן אויפן גארן פון וועלוול בעלזער, וואס קהל האט שוין לאנג געהאט אויף אים אן אויג, אז אין זיין הויז קומט זיך אין די שבתים צונויף א מנין, וואס דאווענט פון דעם ארי הקדוש'ס סידור,

אליעזר האט אלע מאהל געטריבן קאטאוועס פון זעלדעס פחדים פאר שדים, ווילקאלאקעס און קושעצן וואס זי גלויבט אז זיי טוען אפ אלע מיני אויסטערלישע זאכן. איצט אויפן וועג צום הויף איז אים באפאלן אן אומזיכערקייט

דאך האבן זיי זייער שטאנד-גדלות נישט פארלוירן. יעדער פון זיי האט געדענקט די פרטים פון זייער אמאליגן הערב בעסער ווי ער האט געדענקט דעם קאטעכיזם. זביגניעוו פיערלא, דער עקאנאם פון דעם גראף פאטאצקי, האט זיך געקליידט ווי א שלאכטשיץ, געטרונקען און געגעסן ווי א שלאכטשיץ, און געווען ברייטהארציג ווי זיין עלטער-זיידע.

זייער וויכטיגס ברענגט מיך אהער עס איז געשעהן אז איך מוז אוועק פון בראד אפגעברענט האט פיערלא געפרעגט אין קאטאוועס. מען דארף זיך באוועגן האט אליעזר געזאגט אויסמיידנדיג פון צופיל זיצן אויף איין פלאץ ווערן די גלידער פארשלאפן בראד איז מיר צוגעגעסן געווארן איך זיץ דארט צווישן אייערע אומגלייביגע און

ווי זאל איך אייך געבן דעם ריכטיגן ענטפער ער זאל גוט פארשטאנען ווערן? האט אליעזר געפרעגט און געפארשט פיערלא'ס פעט פנים. ער האט געזאגט האלב ערנסט און האלב אין שפאס, ביי אונז אידן קומט איצט פאר א אינסורעקציע, די מרידה איז געקומען פון מעזשבוזש. זביגניעוו פיערלא האט גארנישט פארשטאנען, האט ער געפרעגט מיט ספיקות, ייִדישע קאָזאַקן אין בראָד? אליעזר האָט זיך דערשראָקן פֿאַר דער מחשבֿה, אַז פֿון דעם וואָרט אינסורעקציע און מרידה פֿון ייִדן זאָל דעם עקאָנאָם נישט קומען אויפֿן געדאַנק דער אַמאָליקער אויפֿשטאַנד פֿון די קאָזאַקן, וואָס האָט פֿאַרשניטן זײַן אַדערליקן שטאַנד. ער האָט אַ פֿאָכע געטאָן מיט דער האַנט, ווי ער וואָלט געגאַנגען אויסבעסערן אַ טעות, און געזאָגט.

איר האט געזאגט אז קהל מאכט איצט אן אינסורעקציע, פארגעסט איר אז בראד איז די שטאט פון דעם גראף? האט פיערלא געפרעגט מיט אומרו. ניין, פאניע שלאכטשיצו, איך האב נישט געזאגט אז קהל מאכט א אינסורעקציע. קהל האט נישט קיין סיבה פאר מרידה, ווי די שלאכטע האט נישט איצט קיין סיבה פאר אינסורעקציע.

גאט אין הימל האט מעהר נישט געקענט צוזעהן ווי זיין ארעם פאלק ווערט געקלעמט פון קהל וואס האט אויך אים אליין גענומען אין ארענדע. נישט שטראפן זאל מיך גאט פאר די רייד. קהל האנדלט מיט גאט, מיט ליכט, מיט פלייש און מיט זאלץ, און דער געמיינער מאן קען נישט צוקומען נישט צו דעם און נישט צו דעם און נישט צו דעם. האט גאט אראפגעשיקט אין אקופ לעבן קאמעניעץ א מאן וואס געריפן האט מען אים רבי ישראל בעל שם טוב, און דער אראפגעשיקטער פון גאט איז געווען אזוי ארעם ווי די פאר וועלכע ער איז געשיקט געווארן, און דער מאן האט געלערנט אין דעם נאמען פון גאט אז דער באשעפער פון דער וועלט איז א בארעמהארציגער פאטער פאר יעדן איינציגן מענטש,

אזוי האבן די געמיינע לייט זיך אפגעקעהרט און אפגעווענדט פון זיינע באדריקער און זיך איבערגעגעבן דער אמונה פון דעם בעל שם טוב. ווי פריער האבן זיך די לייט פון קהל אפגעווענדעט פון דעם פראסטן פאלק, אזוי האט זיך דאס פראסטע פאלק איצט אנגעהויבן אפווענדן פון די ארענדארן פון גאט,

זענען זיי געבליבן שטיין שטייף ווי צוויי הערנערלעך, אפילו דער דאקטאר האט שוין געהאט פארענדיגט זיינע ווערטער, האט פיערלא נאך אלץ געטרייסלט מיט א קני און זיך איינגעהערט. צום סוף האט ער זיך געכאפט אז דער דאקטאר שווייגט און ער האט געזאגט, דאס אלץ קומט פאר אין בראד און דער גראף ווייסט גארנישט דערפון?

איר זענט אַ רײַכער מאַן און איר געהערט צו קהל, האָט זיך דער עקאָנאָם אומגעריכט צעלאַכט מיט אַ טרוקן געלעכטער. ריכטיק, איך געהער נישט צו די מורדים, אָבער מיטן האַרץ בין איך מיט זײ. זײ קענען נישט מער פֿאַרטראָגן די לאַסט פּאַניע שליאַכטשיצל און איך מוז זײ העלפֿן, אַזױ װי איך מוז העלפֿן יעדן קראַנקן, אױב גאָט האָט מיך באַשטימט צו זײַן אַ רופֿא.

איידער קהל לייגט מיך אריין אין חרם. זענט איר נישט נאענט צו די דיסידענטן פון יעקב פראנק? האט פיערלא פלוצים געפרעגט און באוויזן אז ער האט גארנישט פארשטאנען פון דעם דאקטאר'ס רייד. אליעזר האט עפעס אראפגעשלונגען און געזאגט מיט געמאכטער אנגעכמורעטקייט.

און א ווייב בלייבט דארט וואו עס איז דער מאן. הארע לעבן האט נעכע אויסגעשריגן און זיך צעקלאגט. באקלאג מיך נישט האט ער זי אפגעשטופט און אריין אין הויז. גאט העלפט דיר היים. נאך דריי טעג איז אנגעקומען צום הויז פון דאקטאר א רייטער מיט א בריוו פון זביגניעוו פיערלא

אז ער וועט אויף להבא זיין אויך דער דאקטאר פון דעם גראף אויף צו היטן זיין געזונט און דאס געזונט פון זיין משפחה. אליעזר האט פון אויפגעלייגטקייט אריינגעשטופט אין האנט פון דעם רייטער א קופערנעם גראשן און געזאגט צו אים, אז דו וועסט צוריק קומען אין הויף, אזוי זאלסטו זיך פארנייגן פאר דיין האר דעם יאשניע פאן זביגניעוו פיערלא אזוי טיף ווי דו קענסט איינבייגן דיין רוקן.